זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף מ ד עמוד א' ממש פון אויבן, די משנה, זאגט די הייליגע משנה א זייער אינטערעסאנטע הלכה, הביאו לפניו מליח, האט מען אריינגעברענגט זייער א געזאלצענע זאך, רש י טייטשט כל דבר מליח, עמיר זען די גמרא ס'איז בכלל נישט אזוי פשוט, אבער על כל פנים די הוה אמינא פון די גמרא לאמיר רעדן פון א גוט שטיקל הערינג, מען ברענגט אריין א גוט שטיקל הערינג, א גוט שטיקל קיורט פיש, עפעס א געזאלצענע זאך וואס איז שווער צו עסן, וואס איז שווער צו עסן אליין, ופת עמו און איך ברענג דערמיט פת, אבער די פת איז נאר א טפל צו די געזאלצענע עסן, איז מברך על המליח מאך איך מיך מיין שהכל אויף די געזאלצענע עסן ופוטר את הפת, און ס'איז נישטא קיין חיוב ברכה אויף די פת ווייל די פת איז נאר א טפל, ווי די משנה זאגט, טפלה לו, ס'איז דאך א מורא'דיגע חידוש אונז האמיר געהאט אין אונזער פריערדיגע משנה אז ווען איך עס פת און איך עס פרפרת מאך איך נאר א ברכה אויף די פת און די פרפרת ווערט פטור פון זיך אליין ווייל די פת איז דער עיקר און די פרפרת איז די טפל דא האמיר א פארקערטע מעשה די גמרא גייט זיך זייער מוטשענען ווי קען מען גיין זאגן אויף פת. אז ס'זאל ווערן טפל פת איז די חשובע, ס'איז דאך די חשובסטע מאכל וואס איז דא, פת זעטיגט, די גמרא גייט אויפקומען מיט איין פאל וויאזוי עס רעדט זיך, אבער אונז וועלן גיין ווייטער זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה, מברך על העיקר ופוטר את הטפלה, דאס איז די גרויסע יסוד אין הלכות ברכות, אז ווען איך האב א עיקר און איך האב א טפל, מאך איך נאר די ברכה אויף די עיקר און נישט אויף די טפל, די אחרונים האב איך געזען א שמועס. צי ווייל ווען איך מאך די ברכה אויפן עיקר איז די זעלבע ברכה גייט אויך ארויף אויפן טפל און ס'פטר'ט, אדער ווען איך האב א עיקר וטפל איז במקום איז במקום עיקר איז אויפן טפל בכלל נישט דא קיין חיוב ברכה און איך דארף נישט צוקומען צו די ברכה פון די עיקר, איז דא צוויי מהלכים זאגט די הייליגע גמרא מי איכא מידי דהוי מליח עיקר ופת טפלה, ווי קען בכלל זיין אזא מין מציאות? אז איך זאל עסן א געזאלצענע זאך און די פת זאל ווערן פאר דעם א טפל, אפילו ווען א מענטש עסט הערינג מיט אייער קיכל וויל ער דאך ביידע, און די אייער קיכל די פת האט אויך א געוויסע חשיבות, ווי קען מען גיין זאגן אז ס'ווערט א טפל אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי באוכלי פירות גנוסר ווי רשי טייטשט פירות ארץ ים כנרת חשובים מן הפת די פירות זענען זייער חשובע פירות זייער זיסע פירות און

סא די ענין פון מליח איז ווען כ'האב צוגעגעסן וואס? איך ווייס נישט. גמרא גייט שוין רעדן האבן א גאנצע שמועס אין פירות גנוסר. איז די פירות גנוסר וואס זענען געווען אזוי גוט מארגן רבי חיים איז די איז אזא מין פירות סיי פון רשי זעט אויס ס'האט אויך מיט די חשיבות שבו. אז ס'איז חשוב און ס'איז געזאלצן, מילא איך עס דאך נאר די פת כדי אוועקצונעמען די זאלצקייט פון די מאכל, איז ביי אזא פאל זאג איך דיר אז די מליח איז עיקר און די פת איז טפל. גייען מיר ווייטער. אזוי ווי אונז האבן מיר יעצט דערמאנט די מורא'דיגע חשיבות פון פירות גנוסר, וואס דאס איז אין כלליות די שבח פון ארץ ישראל, גייט די גמרא אויסשמועסן, אונז האבן מיר אלץ א ענין צו דורש זיין בשבח ארץ ישראל, ארויסצוברענגען די מורא'דיגע מעלות, פון ארץ ישראל די פסוק אליין זאגט אויך ארץ זבת חלב ודבש, די גאנצע שבעת המינים רעכנט מען אויס אלס שבח ארץ ישראל, מילא אפילו ס'איז אביסל א אינטערעסאנטע גמרא וואס קומט יעצט לאמיר עס לערנען מיט דעם בליק אז חז"ל זוכן מורא'דיג משבח משבח צו זיין קדושת ארץ ישראל, זאגט די הייליגע גמרא אמר רבה בר בר חנה כי הוינן אז כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן למיכל פירות גנוסר רבי יוחנן האט געוואוינט אין ארץ ישראל און אונז פלעגן מיר גיין נאך אים ווען רבי יוחנן איז געגאנגען עסן די פיר די פירות גנוסר, כי הוינן בי מאה, אויב זענען אונז געווען הונדערט תלמידים, מנקטינן ליה לכל חד וחד עשרה עשרה, האט יעדער אראפגענומען פון בוים צען פרות, ווען אונז זעמער הונדערט, די ווארט איז געווען דא אז אונז האבן געוואלט אנקומען צו טויזנט, אויב זענען אונז געווען הונדערט תלמידים, האט יעדער גענומען צען, אזוי זעמיר אונז אנגעקומען צו טויזענט, וכי הוינן בי עשרה, אויב זענען אונז נאר געווען צען תלמידים, איז מנקטינן לכל חד וחד מאה מאה, האט יעדער איינער געברענגט, האט יעדער איינער געברענגט הונדערט שטיק, איז מען ווייטער אנגעקומען צו טויזענט, די ווארט איז געווען מען דארף ברענגען פארן רעבין טויזענט פון די פירות גנוסר, זאגט די גמרא ווייטער וכל מאה מינייהו הוה מחזיק ליה צנא בר תלתא סאה, יעדע הונדערט דערפון איז אריין, ס'איז געווען זייער גרויסע פירות, איז אריין אין א קארב, וואס איז גרויס דרײַ סאה וואס איז גאנץ גרויס מילא האמער דא אלעס צוזאמען האמער דא געהאט טען טיימס טרי סאה יא סאיז געווען דרײַ קען גוט רעכענען דרײַסיג סאה האמער דא געהאט דרײַסיג סאה פון פירות כהאב געזען איינער מאכט די חשבון סקומט אויס צו פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט און צוואַנציק ביצים וואס דאס איז אַכט טויזנט זעקס הונדערט און פֿערציק כזיתים אלעס צוזאמען האמיר דא טויזנט פירות וואס איז איבער אכט טויזנט כזיתים. ואכיל להו, רבי יוחנן האט אויפגעגעסן די גאנצע זאך, ומשתבע און ער האט געשוואוירן דלא טעים זיונא איך האב נאך גארנישט געגעסן, איך האב גארנישט אין מויל גענומען. פארוואס? ווייל דאס איז געווען אזוי גוט און אזוי געשמאק און אזוי זיס אז וויפיל מען האט געגעסן דערפון האט זיך נישט געשפירט ווי מען עסט עפעס. פרעגט די גמרא זיונא סלקא דעתך ממש גארנישט? כ'מיין עפעס האט ער דאך געגעסן. ס'האט דאך זיכער געהאט א טעם, ס'איז דאך זיכער אכילה איז עס געווען, אלא אימא מזונא, מיינט צו זאגן ס'איז נישט געווען זאט, ווי אנדערע שטעלן צו, ס'איז דא די באקאנטע גמרא פון רווחא לבסימא שכיחא, אז ווען מען עסט א זיסע זאך, פון קאמפאוט, פון אייסעס, קען מען עסן און מען ווערט נישט, ס'שטעלט זיך נישט אפ, אזוי אויך די פירות גנוסר איז געווען אזוי זיס, אזוי גוט, אזוי זאט, אזוי זאפטיג, אז אז וויפיל רבי יוחנן האט געגעסן איז. איז האט ער געזאגט אז לא טעים מזונא איך בין נאכנישט געווארן זאט, פארשטייט זיך די כוונת הגמרא איז ארויסצוברענגען אז פירות גינוסר זענען מורא'דיג חשוב, ס'איז מורא'דיג זיס, ס'איז מורא'דיג געשמאק, וואס דאס איז א שבח ארץ ישראל, און אפשר קען מען זיך טרויען צו זאגן אז קודם כל אז די פונקטליכע נאמבערס איז א גוזמא, ס'האבן שוין געהאט כמה ראשונים לערנען אזוי, כמה גמרות אז ווען מ'רעדט פון מורא'דיגע גרויסע עמאונט פון נאמבערס, קען מען זאגן ס'איז א גוזמא, אפשר קען מען זאגן אז די כוונת הגמרא איז ר' יוחנן האט געגעסן מער ווי געווענליך, אונז ווייסט מיר אויב מען מעג זיך טרויען צו זאגן אז ר' יוחנן איז געווען אביסל א פעשליכע מענטש ווי די גמרא זאגט אויף אפאר פלעצער איז ר' יוחנן האט געגעסן אביסל מער ווי נערמאל, גיימער ווייטער רבי אבהו די הייליגע אמורא רבי אבהו אכיל האט געגעסן פון די פירות גינוסר עד דהוה שריק ליה דודבא מאפותיה, ס'איז געווען מיט צהלת פּנים, ס'איז געקומען אַ זיעה פֿון זײַן פּנים, אַז אױב אַ פֿליג האָט זיך אַרױפֿגעזעצט אױף זײַן שטערן, האָט זיך עס, האָט זיך עס אױסגעגליטשט. ס'איז אױך אַן ענין פֿון שבֿח ארץ-ישׂראל, װי, װיפֿל ס'האָט צופֿרידנגעשטעלט אַ מענטש, װיפֿל ס'האָט געזעטיקט אַ מענטש, ס'האָט ממש, ס'איז געװען פּירות, ס'האָט ממש געברענגט אַ שמחה. ורב אַמי ורב אַסי הװ אָכלי עד דנתור מזײהו ביז די האָר, איז זײ אַרױסגעפֿאַלן, רב שמעון בן לקיש הוה אָכיל עד דמריד, רש"י טײַטשט, אַז נטרפֿה דעתו, איז אַביסל צעמישט געװאָרן, ס'האָט געהאַט אַ כּוח פֿון צעמישן אַ מענטש. איז ואמר ליה רבי יוחנן דבי נשיאה, רבי יוחנן זיין שוואגער האט געמאלדן פאר די ריש ג פאר די בי נשיאה פאר די הויז פון די פונעם נשיא אז מען דארף קער נעמען פון ר' שמעון בן לקיש ער איז אביסל צומישט, והוה משדר ליה רבי יהודה נשיאה, די רבי יהודה הנשיא האט געשיקט באלושי אבתריה א גרופע פון מענטשן א גרופע פון עסקנים וואס זאלן זיך אפגעבן מיט ר' שמעון בן לקיש ומייתי ליה לביתיה. און מ'האט אים אהיים געטראגן, מ'האט אים ממש געדארפט אהיים פירן, סאו אונז האבן מיר נישט קיין השגות, אזוי ווי כ'האב געזאגט אונז דארף מען ארויס נעמען אז די גמרא וויל ארויס ברענגען די מורא'דיגע שבח פון ארץ ישראל, רבי שמעון בן לקיש, פשוט איין גמרא אונז האבן געהאט אפאר בלאט צוריק, אז ריש לקיש האט איינמאל געהערט פון זיין רבי'ן אז אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה האט ער מער אין זיין לעבן נישט געלאכט, סאו אונז דארף מען געדענקן פון וועלכע גרויסע מענטשן מ'רעדט, און אז די גמרא ברענגט ארויס א געוויסע ענין דארף מען נאך אלץ פארשטיין וואס די גמרא געוואלט זאגן. איז האבן מיר געענדיגט איין שמועס פון די מורא'דיגע שבח פון ארץ ישראל, אז די פירות, די פירות דארט זענען געווען עפעס אוט אוו דיס ווארלד ווי מ'זאגט, און יעצט גייט די גמרא רעדן פון אנדערע שבחים וואס מ'טרעפט אויף ארץ ישראל, כי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, און האט געוואלט משבח זיין ארץ ישראל, האט ער געזאגט עיר אחת היתה לו לינאי המלך בהר המלך, ינאי המלך האט געהאט א שטאט אויף די הרי יהודה, שהיו מוציאין ממנה שישים ריבוא ספלי טרית, מ'האט פון מ'האט דארטן געדארפט שאפן, מ'האט דארט געדארפט אהערשטעלן זעקס הונדערט טויזנט בעקעלעך פון טונא פיש לקוצצי תאנים פאר די וואס האבן געשניטן די תאנים די פייגן מערב שבת לערב שבת די סופליי יא מ'דארף דאך אלץ געבן צו עסן פאר די ארבעטער, עס איז געווען אזויפיל ארבעטערס וואס האבן געשניטן אזויפיל תאנים אז די סופליי פון פוד וואס מען האט זיי געדארפט צושטעלן איז געווען זעקס הונדערט בעקלעך פון טונא, אזוי מען זאגט אז אין מאנראו שבועות צופרי האט מען געגעסן דרייסיג טויזנט טשיז דעלקעלעך, פארוואס זאגט מען אז מען וויל ארויסברענגען אז עס איז געווען א גרויסע עולם, דא וויל מען ארויסברענגען אז עס איז געווען אזויפיל פירות אז עס האט געדארפט זיין אזויפיל מענטשן וואס האבן געשניטן די פירות, זיי האבן געשניטן די תאנים און האבן געדארפט צושטעלן. זעקס הונדערט טויזענט פון די טונא בארדס. גייען מיר ווייטער, כי אתא רבין, ווען רבין איז געקומען פון בבל קיין, פון ארץ ישראל קיין בבל און האט געוואלט משבח זיין ארץ ישראל, אמר האט ער געזאגט אילן אחד היה לו לינאי המלך, ער האט געהאט א בוים, בהר המלך, שהיו מורידין ממנו ארבעים סאה גוזלות, עס איז געווען אזויפיל קנים, עס איז געווען אזויפיל נעסטן, עס איז געווען אזא מעכטיגע בוים, עס איז געווען אזויפיל נעסטן פון פייגלעך דארט, אז מען האט געקענט אראפנעמען ארבעים סאה גוזלות, פערציג סאה פון פרישע געבוירענע עופות, משלש בריכות בחודש פון דריי מאל א חודש, שלש בריכות מיינט אז די מחזור הילודה, די פייגלעך האבן דריי מאל אין חודש געבוירן זייערע קינדער, געלייגט זייערע אייער, איז דריי מאל אין חודש געקומען א נייע פראדאקשען, פון פערציג סאה גוזלות, כי אתא רבי יצחק אמר, זייער אינטערעסאנטע גמרא, א אנדערע שבח פון ארץ ישראל, אז ס'איז געווען אזא ריבוי אוכלוס, עס איז געווען אזויפיל מין מענטשן, אנדערע לערנען אז מ'איז געווען זייער זהיר אין טהרה און יחוס, לאמיר לערנען אז ער מיינט ארויסצוברענגען ס'איז געווען זייער אסאך מענטשן. עיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה, ס'האט געהייסן גופנית שהיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות, ס'איז געווען אכציג, משפחות וואס האבן זיך משדך געווען אין א דאבל שידוך, אז צוויי ברודערס האבן גענומען צוויי שוועסטערס, ס'דא לויט די צואת רבי יהודה החסיד זאל מען עס נישט היינט טון, על כל פנים איז מדינא דגמרא האט מען עס געמעגט טון, אז ראובן און שמעון האבן גענומען רחל ולאה, און דאס איז געווען אכציג אזעלכע משפחות וואס זענען ביידע געווען כהנים, פשט איז סיי די צוויי ברודערס און סיי די צוויי שוועסטערס זענען ביידע געווען כהנים, וואס דאס ברענגט ארויס אויב כ'האב געהאט די קאמבינעישאן האב איך דאך געהאט אלע מיני קאמבינעישאן, איך דארף האבן מורא'דיג מורא'דיג אסאך מענטשן אז איך זאל קענען טרעפן אין א שטאט א קאמבינעישאן פון צוויי ברודערס זאלן נעמען צוויי שוועסטערס זאלן ביידע זיין כהנים אכציג מאל. זאגט די גמרא, ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא, אז די רבנן האבן שפעטער נאכגעקוקט אין חוץ לארץ בזמן הגלות שפעטער צו מען קען אויך טרעפן אזא זאך, ולא אשכחו זיי האבן נישט געקענט טרעפן אפילו איין פאל וואס צוויי ברידערס כהנים זאלן נעמען צוויי ברידערס צוויי שוועסטערס כהנות'ן, בר מבנתיה דרב חסדא, די טעכטער פון רב חסדא, דהוו נסיבן, זענען געווען חתונה געהאט לרמי בר חמא. און די מר עוקבא בר חמא, צוויי ברודערס, און אפילו אזוי האט די מעשה נאכנישט געשטימט אינגאנצן, ואף על גב דאינהי הוו כהנתא, וואס די מיידלעך זענען געווען כהנים ווייל ר' חיסדא איז געווען א כהן, איז אינהו, אבער די צוויי מענער די קינדער פון חמא, לא הוו כהני, זיי זענען נישט געווען כהנים, מילא אפילו די איין פאל, וואס כ'האב שוין יא געטראפן ווי צוויי ברודערס האבן גענומען צוויי שוועסטערס איז די כהונה שבו איז נאר געווען האלב, ס'איז נאר געווען אז די מיידלעך זענען געווען כהנים. פירט די גמרא אויס אמר רב, כל סעודה שאין בה מלח אינה סעודה, א סעודה וואס האט נישט קיין זאלץ וואס זאל צוגעבן צו די פת אז די פת זאל זיך עסן געשמאק, די גמרא זאגט אויבן אז ס'מוז נישט זיין דווקא מלח, ס'קען אויך זיין לפתן, מ'זאל נישט עסן סתם טרוקענע ברויט, אפשר אין אונזערע ברויט פארשטייט זיך איז אנדערש, די גמרא פארציילט דארט עפעס א מעשה אויב איך געדענק גוט, על כל פנים די אמאליגע טרוקענע ברויט האט מען געדארפט מיט עפעס צו עסן, אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל סעודה שאין בה שריף, א סעודה וואס האט נישט קיין רינעדיגע געקעכטס, אינה סעודה, זעהן ביי חסידים, געזוכט צו עסן זופ, ביי סעודת מצוה וכדומה, ס'איז געבויט אויף די גמרא. זאגט די הייליגע משנה, גייען מיר יעצט לערנען די ברכות פון די הלכות פון על העץ און על המחיה ווען א מענטש עסט, פון די שבעת המינים, אדער א מענטש עסט קעיק חמשת מיני דגן דארף ער מאכן א נאך ברכה, זאגט די הייליגע משנה אכל ענבים ותאנים ורימונים, פארשטייט זיך דאס איז נאר א משל אויף אלע אנדערע וואס שטייט אין די שבעת המינים איז מברך אחריהם שלש ברכות, תנא קמא לערנט א חידוש דברי רבן גמליאל, רבן גמליאל וואס ער איז אונזער תנא קמא לערנט אז מען דארף געהעריג בענטשן, מען קען זיך נישט ארויסדרייען מיט קיין על העץ, וחכמים אומרים ברכה אחת, די גמרא וועט שוין זאגן וואס איז די ברכה אחת אז מען מאכט נאר איין ברכה, רבי עקיבא אומר אפילו אכל שלק. אפילו א מענטש עסט געקאכטע וועדזשטעבלס אבער והוא מזונו, דאס שפייזט אים, דאס מאכט אים זאט, דאס עסט ער פאר זיין מזון, דאס איז מיין ברעקפעסט היינט, איז מברך עליו ג' ברכות פארוואס ווייל די תורה זאגט ואכלת ושבעת, און אויב דו האסט אפגעמאכט צו ווערן זאט פון געקאכטע סקוואש, איז דאס דיין ושבעת, און זאלסטו גיין בענטשן דערויף השותה מים לצמאו, איינער טרינקט וואסער דווקא ווייל ער איז זייער דארשטיג, וואסער בעצם האט נישט קיין טעם, אבער אז ער איז דארשטריג נעמט ער ארויס הנאה דערפון, איז מברך שהכל נהיה בדברו דארף ער מאכן א ברכה שהכל. רבי טרפון אומר ווי רוב ראשונים לערנען איז רבי טרפון דינגט זיך און ער זאגט אז אויף וואסער מאכן מיר נישט קיין שהכל נאר אומר בורא נפשות רבות וחסרונן אז דאס וואס אונז מאכן מיר פאר א נאך ברכה בורא נפשות לערנט רבי טרפון אז דאס זאל זיין די פאר ברכה וחסרונן טייטש רש"י די סיפוקן צרכי סיפוקן וואס דאס מיינט די באדערפענישן די באשעפער באשאפט די באדערפענישן פון א מענטש אז ווען ער איז דארשטעריג זאל ער האבן וואסער צו טרינקן מאי טעמא דרבן גמליאל פארוואס לערנט רבן גמליאל אז ס'איז דא א חיוב פון געהעריג ברכת המזון דריי ברכות אויך אויף שבעת המינים דכתיב שטייט אין פסוק ארץ חיטה ושעורה דאס איז די ערשטע פסוק די נעקסטע פסוק שטייט וכתיב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם רעדט מען פון ברויט וכתיב אין די דריטע פסוק שטייט ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך רבן גמליאל לערנט אז סגייט ארויף אויף ביידע פריערדיגע פסוקים סיי אויף לחם און סיי אויף חיטה ושעורה ממילא די ואכלת ושבעת גייט ארויף אויף אלעס וואס כהאב דערמאנט ביז יעצט אין די פריערדיגע צוויי פסוקים ורבנן, און די רבנן דינגען זיך און זאגן ארץ הפסיק הענין מילא אז ס'גייט נאר ארויף אויפן לעצטן פסוק וואס דארט שטייט לחם און נישט אויפן די פריערדיגע פסוק פרעגט די גמרא ורבן גמליאל נמי ארץ הפסיק הענין כ'האב דאך למעשה דעם ארץ וואס טוט מפסיק זיין זאגט ער ההוא מיבעי ליה למעוטי הכוסס את החיטה, למעשה איז דא א געוויסע רעסטריקשען ווען ס'קומט צו שבעת המינים, אז ביי חיטה ושעורה, א מענטש בייסט אריין א גפן, לויט רבן גמליאל דארף איך געהעריג בענטשן, אבער ווען א מענטש עסט חיטה ושעורה וואס זענען אויך וואס זענען אויך פון די שבעת המינים, נאר ווען א מענטש קייעט רויע ווייץ און רויע שעורים גייט. ט, רבן גמליאל לערנען אז דארט איז נישט דא קיין חיוב פון ברכת המזון, נאר ווען איך נוץ די חיטה ושעורה צו מאכן פון דעם פת, און ווי רשי שמועסט אויס אז אין חיטה ושעורה ליגט אלע חמשת מיני דגן, אלע שיבולת שועל און די אלע זאכן זענען אדער חיטה אדער שעורה, זיי פאלן אלע אריין אין די קאטעגאריע, מילא רבן גמליאל האט אויך א מיעוט אז נישט ממש די גאנצע שבעת המינים דארף איך מאכן א ברכת המזון, נאר ביי. ביי די חיטה ושעורה דארף איך עס האבן, דארף איך עס האבן געמאכט, דארף עס האבן אויסגעבאקן וויאזוי מען באנוצט זיך געווענליך מיט חיטה ושעורה, אבער רויערהייט נישט, מילא האט ער אויך וואס וואס צו טון מיט דעם ארץ, און צו מיר גיין ווייטער. אמר רבי יעקב בר אידי אמר ר' חנינא כל שהוא מחמשת המינים, איז רעדט דא פון די חמשת מיני דגן, איז בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, א מענטש עסט עניטינג וואס איז געמאכט. פון מעיל מאכט ער א מזונות ולבסוף ברכה אחת מעין שלש דארף ער מאכן א נאך ברכה וואס איז ברכה אחת מעין שלש דא די ערשטע פלאץ וואס עס שטייט די פירוש אויף די ברכה אחת די חכמים האבן געזאגט מען מאכט איין ברכה וואס די איין ברכה איז ברכה אחת מעין שלש אונזער על המחי' די גמרא גייט עס זייער שיין אויסשמועסן איז צוזאם געשטעלט לייבי פון די אלע פיר ברכות מען רופט עס דריי ברכות ווייל די ערשטע דריי זענען דאורייתא הטוב והמטיב איז נאר א דרבנן

אמר ליה אביי, יעצט קומט די גמרא אויסשמועסן, אמר ליה אביי לרב דימי מאי ניהו ברכה אחת מעין שלש, וואס איז די איין ברכה וואס איז צוזאמגעשטעלט פון דריי ברכות, אמר ליה איך העט דיר זאגן, אפירי דעץ, אפירי דעץ, ווען א מענטש עסט איינע פון די שבעת המינים זאגט ער על העץ, ועל פרי העץ ועל תנובת השדה, וואס דאס גייט ארויף אויף די, דאס איז אזוי ווי די ערשטע ברכה, ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו, על הארץ ועל המזון, איך רעד דאך פשוט, איך דאנק דעם אייבערשטן פשוט אויף די מזון וואס האסט מיר געגעבן, און דא זאג איך דיר על העץ, ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שהנחלת לאבותינו, לאכול מפריה ולשבוע מטובה, דאס איז די ברכה פון נודה לך, דאס איז די צווייטע ברכה וואס איך ענדיג מיט על הארץ ועל המזון, דא פאר איך אריין צו רחם השם אלקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך ועל מקדשך ועל מזבחך, האב איך דא די דריטע ברכה פון רחם, און איך ענדיג צו, אזוי ווי ובנה ירושלים, ותבנה ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו, והעלנו לתוכה ושמחנו בה, האב איך דא די אויספיר פון ברוך אתה ה' בונה ירושלים, כי אתה טוב ומטיב לכל, דאס איז אונזער פערדע ברכה פון הטוב והמטיב.

אזוי ווי די ועל הכלכלה איז עפעס אזוי ווי אדער אדער קען איך עס יא רעכענען מצד די ברכה וואס איך האב דאך עס למעשה געזאגט אדער זאג איך ועל הכלכלה זאגט מען ניט אז איך האב עס נישט געזאגט איז על כל פנים אונזער נוסח על הארץ ועל המחיה די גמרא גייט האבן א פראבלעם מיט די על הארץ ועל המחיה ווען אונז האמיר א כלל אז מען ענדיגט נישט קיין ברכה מיט צוויי זאכן אזוי ווי אין עושין מצוות חבילות חבילות מצוה איז נישט קיין פעקלעך מען פיילט נישט קיין מצוות איז אויך ווען עס קומט צו חותם זיין א ברכה איז פיילט מען נישט ארויף קיין חתימות, איז פרעגט די גמרא מיחתם במאי חתים, וואס איז פשט פון די חתימה, איז כי אתא רב דימי אמר רב, האט ער אויסגעשמועסט די קשיא, חתים בראש חודש, ברוך מקדש ישראל וראשי חדשים, הכא מאי, בראש חודש זאגט מען מקדש ישראל וראשי חדשים, הגם ס'זעט אויס ווי איך ענדיג מיט צוויי זאכן, אבער עכט האב איך נישט גענדיגט מיט צוויי זאכן, ווייל וואס איז די טייטש פון מקדש ישראל וראשי חדשים? מקדש ישראל? איך בין מקד דער אייבערשטער איז א מקדש זיין פאלק ישראל, און זיי זענען די וואס זענען מקדש די ראש חדשים, ווייל די ראש חדשים איז דאך א זאך וואס פאסירט דורך בית דין, בית דין דארף אויפנעמען עדות, און בית דין דארף אפמאכן אז עס איז ראש חודש, ממילא בעצם האב איך דא געזאגט איין זאך, עס איז נישט קיין צוויי זאכן, איך האב געזאגט אז דער אייבערשטער איז מקדש ישראל, וואס זיי זענען מקדש די ראש חדשים, הכא מאי, דא ווען איך זאג על הארץ ועל המחיה האב איך אויך א וועג וויאזוי מסביר צו זיין די אויספיר אז עס איז נישט קיין צוויי זאכן, מען רעדט בעצם פון איין זאך, רב חיסדא אמר איז אויף דעם די תירוץ, רב חיסדא אמר על הארץ ועל פירותיה, אז איך זאג יא על הארץ ועל פירותיה, וואס דא גיי איך עס אויך טייטשן אז על הארץ, איך דאנק דעם אייבערשטן אויף די ערד, און ועל פירותיה, וואס די ערד געבט ארויס פירות, ממילא עס איז אויך בעצם נאר איין זאך, ר' יוחנן אמר על הארץ ועל הפירות, ביידע איז די תירוץ די זעלבע, על הארץ, אז ס'גייט ארויף אויף די ערד, וואס די ערד געבט ארויס פירות, שאלה איז איך זאג פירותיה, וואס אירע פירות, דאס איז מער משמע ווען איך רעד פון ארץ ישראל, אדער ווען איך רעד ועל הפירות אין דזשענערל פון די פירות. אמר רב עמרם, ולא פליגי הא לן והא להו, אז זיי קריגן זיך נישט, און ס'ווענדט זיך וואו איך רעד, רעד איך אין בבל אדער רעד איך אין ארץ ישראל. זאגט די גמרא מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, אינהו אכלי ואנן מברכין, די גמרא האט פארשטאנען די הוה אמינא אז רב חיסדא, קוקטס אריין אין די גמרא, רב חיסדא ער איז דער וואס זאגט, על הארץ ועל פירותיה און אויף אירע פירות, דער רב חסדא האט דאך געוואוינט אין בבל, סאו וואס איז פשט ער עסט פירות און ער דאנקט אויף פירות פון ארץ ישראל? וויאזוי ארבעט דאס? אלא איפוך, רב חסדא אמר על הארץ ועל הפירות ווייל ער וואוינט אין חוץ לארץ דארף ער זאגן על הארץ ועל הפירות דזשענעראל, ער קען נישט זאגן על פירותיה אויף אירע פירות, ס'איז נישטא קיין שבח אויף בבל. רבי יוחנן וואס ער האט געוואוינט אין ארץ ישראל, ער זאגט אמר על הארץ ועל פירותיה, ער דאנקט דעם אייבערשטן, און אזוי טוט מען היינט, אז אין ארץ ישראל איז זאגט מען ועל פירותיה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.